טייערע חברים, מורי ורבותי, אונז לערנען ווייטער די זוהר פרשת תצוה, נאך וואס מ'האט געמאכט אסאך הכנות, אסאך הקדמות, מ'האט אוועק געשטעלט די סטעידזש, צוזאמען מיט די אלטע איד וואס קומט פון די מדבר, שוין גערעדט גענוג וועגן דעם מיין איך, דארף אביסל ממשיך זיין צו די גופן של דברים, שוין שבת סליחות שבת, און ס'איז ממש טאקע דא א גאנצע וואך צווישן סליחות און ראש השנה. אבער ס'רוקט זיך שוין אן, ס'קלאפט שוין אריין אין טיר. אין א געוויסע זין טאקע די גאנצע חודש אלול, די אריכות הזמן, פערציג טעג, וואס אונז טוען, איז כדי צו מאכן א ספעיס אז ווען ס'קומט אן, זאלסטו האבן וואו צו קומען. אזוי ווי דער איד האט טאקע אזוי געטון, געגאנגען אין וואלד אין פעלד אין מדבר פאר כ'ווייס ווי לאנג, שטייט נישט קיין דעיט אין די זוהר, א מזל אז ס'שטייט נישט קיין דעיט, ווייל יעדער וואלט געמאכט עפעס ענינים, אבער ס'איז א שטיק צייט פארדעם, האט מען זיך מפנה געווען און געגאנגען אין מדבר געמאכט ספעיס, און צוביסלעך אז ס'קומט אן איז דא וואו ס'זאל קומען. איז אונז גייען עפענען מיט די פסוק וואס דער סבא האט געעפנט מיט די פסוק, פסוק אין תהלים, זייער א וויכטיגע פרק, די גמרא דרשנ'ט עס אויף ראש השנה אין פארשידענע פלעצער און אין פארשידענע נוסחאות, ס'וואלט געווען כדאי פרובירן צו מעיין זיין אין די פרק אליינס, די קאנטעקסט דערפון, פסוק תהלים פ"א, למנצח על הגתית לאסף,

כ'וויל דא זאגן פשוט טייטש אין די קאפיטל און וואס די גמרא זעהט אויס דרש'נט תקעו בחודש שופר אויף תקיעת שופר פון ראש השנה, זעהט אויס ס'איז לפחות איינע פון די מהלכים אויך אין פשוטו של מקרא, ס'איז דא נאך וועגן אפשר פון פארשטיין אבער ס'איז זיכער לויט ווי די גמרא האט פארשטאנען, איך מיין אז די גמרא האט עס פארשטאנען כפשוטו הגם אז פארשידענע ענינים וואס שטייט אין די גמרא איז אפשר א מדרש אבער דער פשוטו פון דעם איז אז די קאפיטל תהלים אזוי ווי אסאך קאפיטלעך תהלים קומען מיט א צייט, קומען, ס'איז געווען מזמורים וואס מ'פלעגט זאגן אין בית המקדש אין געוויסע זמנים, איז דא כידוע אין מסכת סופרים און אנדערע אזעלכע פלעצער, וואס טאקע איז געווען די שיר של יום, ס'דא שיר של יום פון זונטאג מאנטאג דינסטאג, ס'איז דא אויך די שיר של יום המיוחד פון מועדים און אזוי ווייטער. די שיר פון ראש השנה איז די קאפיטל אדער לפחות איינע פון די שירים פון ראש השנה און אזוי ווי אלעמאל איז זייער וויכטיג צו זען און פארשטיין איך וויל איך וויל עס אביסל מסביר זיין מען זאל פארשטיין סיי פון די פשט און סיי פון די סוד וואס איז רוכב אויף דעם וואס רייט אויף דעם ס'דא אזא קאפיטל תהלים ווען מען זאגט וואס האט דאס מיט ראש השנה אסאך מאל למשל איך זאג נאך א משל אביסל פארשטיין כעין זה כ'ווייס נישט אויב ס'איז ממש א משל למשל כ'וועל מאכן א ברית מילה בעזרת השם, איך האב געקוקט אביסל ס'איז דא א סדר לימוד לברית מילה, סדר לימוד לברית מילה וואס הייסט ברית יצחק, ס'איז פון די וואכנאכט כאילו וואס מ'זאל לערנען, דארט שטייט אזוי זיי מאכן די מסדרי התיקונים מן התורה מן הנביאים מן הכתובים פון זוהר פון מדרשים און אזוי ווייטער, איז ער ברענגט פון כתובים ברענגט ער. וואסערע א פסוק קען מען לערנען, וואסערע א מזמור תהילים קען מען לערנען פון די ענין פון א ברית מילה, איז למנצח על השמינית, איך מיין עס איז א קאפיטל, איינע פון די ערשטע קאפיטלעך, און די גמרא דרשנ'ט למנצח על השמינית, על מילה שניתנה בשמיני, און אפשר איז נאך דא ענינים אין די פרשה וואס מען דרשנ'ט אויף דעם, איז ממילא זאגט מען דאס, אדער ענליך נאך א זאך, וואס איז א כעין זה די זעלבע זאך, ס'דא א מנהג אויכעט, רעלאטיוולי א נייע מנהג, כ'ווייס פון. נישט קלאר פון וואו ס'קומט, צו זאגן לדוד ה' אורי וישעי, עפעס קאפיטל כ"ז, אין די טעג פון אלול, פון די פערציג טעג פון אלול ביז יום כיפור אדער ביז הושענא רבה, און מ'קוקט אין די פוסקים זאגן זיי פארוואס עס שטייט א מדרש אורי זה ראש השנה ישעי זה יום כיפור, כי יצפנני בסוכה איז סוכות, איז דאס איז עפעס אזא רמז, און אלעמאל איז מיר שווער געווען, ס'איז באמת דארף מען מעיין זיין אז ס'איז טאקע שווער. שוין, מ'האט געהאט עפעס א דרשה אויף איין פסוק אין א קאפיטל, אז ס'האט מיט ראש השנה דארף מען רעדן די גאנצע קאפיטל, און די קאפיטל רעדט למשל לדוד רעדט זיך באופן כללי וועגן בטחון, וועגן דוד המלך'ס ענינים מיט זיינע מלחמות, אדער די קאפיטל למנצח על השמינית איז סתם באופן כללי א תפילה הושיעה השם, אדער די קאפיטל על הגתית לאסף, דארף מען מעיין זיין וואס ס'רעדט זיך וועגן, אבער ס'רעדט זיך נישט נאר וועגן ראש השנה, אפילו אויב לאמיר שוין זאגן אז תקעו בחודש שופר מיינט טאקע ראש השנה, עס רעדט זיך נישט נאר וועגן ראש השנה. און די תירוץ אויף דעם, תירוץ אויף דעם איז, און כ'מיין אז ס'איז א גוטע וועג צו פארשטיין כל התורה כולה וואס דאס עפענט אונז אסאך שערים. ס'איז נישטא אזא זאך די ענין פון ראש השנה. ווען מ'טראכט וואס איז די גדר פון ראש השנה, מ'קען א, מצמצם זיין נאכמער, וואס איז די גדר פון די ערשטע טאג, די צווייטע טאג, און מענטשן ווייסן. מענטשן ווייסן צו זאגן, עס שטייט אזוי, עס שטייט פירושים פארוואס די ערשטע טאג, פארוואס די צווייטע טאג, און אזוי ווייטער, און עס איז אלץ פיין און וואויל. אבער מענטשן לעבן נישט אזוי. דאס איז גוט אויף צו מסביר זיין דעם ענין, דעם טעאריע. אפשר איז עס אינטערעסאנט צו מדייק זיין יעדע זאך וואס איז דער ענין פונקטליך, אבער נישט אזוי לעבט א איד, נישט אזוי לעבט א מענטש. אקעי וואס די שברים, וואס די תרועה, עס איז אלץ גוטע רמזים, עס איז אלץ גוטע לימודים, עס איז אוודאי דא אין דעם אסאך וואס צו רעדן. אבער לערנען און אריינגיין אין א זאך אין א לעבעדיגע וועג. לאמיר זעהן א לעבעדיגע וועג, א טרי די וועג, א וועג וואס מען קען אריין וואס איז דא גענוג פלאץ, א פסוק אדער א פרשה דארף האבן גענוג פלאץ ווי די גאנצע מענטש קען אריין גיין אינדעם, זאגט אז א סוכה איז א פלאץ וואס די גאנצע מענטש גייט אריין, אזוי איז יעדע יעדע דבר תורה, ליתב בצילא דקודשא בריך האבן מיר געלערנט מיינט נישט דווקא סוכות נאר גאנץ חודש אלול די גאנצע ענין פון גיין צוזאמען מיט נאך מענטשן און לערנען און פייערן ימים טובים און לערנען מיט זיי. מ'דארף מאכן זיכער אז מ'איז זייער מדייק אין גדרים, ס'זאל נישט צו קליין מאכן די מצוה. און די הלכה טאקע ארבעט מיט די גדרים און אזוי ווייטער אבער די ענין איז נישט אזוי. א מצוה אדער א פרשה אין די תורה דארף זיין גענוג גרויס, ס'דארף זיין גענוג ברייט, ס'זאל אריינפיטן אין דעם די גאנצע מענטש, די גאנצע לעבן פון א מענטש. און א גוטע וועג וויאזוי דאס זען, דאס הייסט אויך סודות התורה. און אזוי קען זיין לעבעדיג. און א געוויסע גוטע וועג פון דאס זען איז אז למשל אז מען זאגט א זאגן א קאפיטל תהלים איז א תפילה, יעדע קאפיטל תהלים איז א מערכה שלימה של תפילה, עס איז נישט אזא זאך א תפילה של ראש השנה, נישטא אזא זאך, תפילה איז א זייער א גרויסע ברייטע זאך, מען דארף רעדן וועגן היסטאריע, מען דארף עפעס תפילה כללית פאר כלל ישראל, האט עס געהערט עס צו די גאנצע היסטאריע, געהערט עס צו די גאנצע מען קומט זיך צוזאם, עס געהערט זיך צו, מען דארף זאגן אביסל מוסר, ס'איז א גאנצע סדר, ס'איז א גאנצע מערכה, ס'איז א גאנצע וועלט. און טאקע מען הייבט אן מען זאגט אז ס'איז ראש השנה מען הייבט אן נאכדעם זאגט מען וואס איז די ענין און די ענין פון ראש השנה איז נישט וועגן ראש השנה די ענין פון ראש השנה איז אמת א גאנץ יאר אפשר אבער ס'איז זיכער אמת אבער ס'איז זיכער די ענין פון א ברייטער ענין און וועגן דעם זעט מען אין די מדרשים און די זוהר ווען זיי רעדן די ענין פון א זאך איז נישט ברענגען נאר איין פסוק נישט ברענגען נאר איין ווארט מדייק זיין אין דעם מ'קען ברענגען א פסוק פון א גאנץ א ווייטע אנדערע פלאץ מ'קען ברענגען ס'ברייטערט אויס אסאך א מער געשמאקע וועג פון לערנען ווען מ'דארף נישט לערנען די ענין פון די טאג, קען אויב איינער וועט עפענען ראש השנה עפעס א ספר פון סתם אזא ספר וועט ער אויך לערנען, די זעלבע איז על כל פנים דאס איז די וואס איך לערן פון די אלע קאפיטלעך אז מ'זאגט א תהלים אזוי ווי זיי האבן די פיוטים פון ראש השנה, עס קען זיין זייער ברייט אלעמאל איז עס אונטער די איינדרוק אונטער די אינפלוענס פון די טאג פון די זאך אבער עס קען זיין זייער ברייט עס קען זיין זייער רחב זייער ווייט קען גיין פון אלע מיני פלעצער. איז דאס איז א מזמור וואס מען זינגט, מען זעט אז עס איז זייער א זינגעדיגע מזמור, הרנינו לאלהים עוזנו, הריעו לאלהי יעקב, דער שופר האט אויך צוטו איז אויך א המשך פון דעם חלק פון די זינגעריי וואס מען הרנינו מיין איך די טייטש אויף אידיש געמאכט נויז ותעבור הרינה במחנה אזא א ס'לעבעדיג ס'הערט זיך די קול. ווען שאו זמרה מען דערהייבט זיך מען דערהייבט די ניגון מען הייבט א ניגון ותנו תוף מאכט מאכט א דראם ס'מאכט נויז כנור נעים און מיט דעם בלאזט מען אויך שופר. נאכדעם זאגט די פסוק און די גמרא זאגט שוין כי חוק לישראל הוא אז מען רעדט אויף די דין פון ראש השנה חוק איז לישנא דמזוני כל מזונותיו של אדם איז נישט נדונים בראש השנה ווען מען פאר די יום הכפורים אבער למעשה די אפילו על פי פשט די המשך פון דעם רעדט זיך מער ווייניגער א חזרה אויף די תנאי וואס די אייבערשטער האט געזאגט פאר אידן יציאת מצרים ס'הייסט ס'שטייט בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע וואס הער איך אשמע איך לייג צו אויער און איך הער אזוי ס'הייסט דא שמע ישראל וואס די אייבערשטער בעט אז משה רבינו בעט אז אידן זאלן הערן. און דא זאגט ער שפת לא ידעתי אשמע די אנדערע פשט, עס מיינט איך הער, וואס הער איך? איך הער אז די אייבערשטער זאגט אנכי השם אלקיך אזוי ווי מ'וועט זען אין א מינוט, און די אייבערשטער זאגט אזוי בצרה קראת ואחלצך, דאס הייסט מען קאן, ביז יעצט האט גערעדט די מזמור, ביז יעצט האט גערעדט די די משורר, די נערעיטער זאגט מען, עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, וואס איז די עדות וואס יוסף האט געהערט וואס מען האט געגעבן פאר יוסף הצדיק, ס'איז די תורה וואס הייסט א עדות, זיי זענען געגאנגען אין ארץ מצרים. און גייט ער זאגט אזוי, הסירותי מסבל שכמו, איך האב דיך ארויסגענומען פון מצרים, אראפגענומען פון די סבלות מצרים, וואס שטייט בצרה קראת ואחלצך, האסט מיר גערופן ויצעקו בני ישראל אל ה', אענך בסתר רעם, איך ענטפער דיך, יעצט שמע עמי ואעידה בך, דאס וויל איך דיר מעיד זיין, די עד, עדות הייסט דאך אזוי ווי אין האזינו, דעם עדות התורה, איך בין דיר מעיד, אויב וועסטו טון גוט וועט זיין גוט, און אויב נישט, און דא שטייט נאר איין צד, אנכי ה' אלקיך המעלך מארץ מצרים, אויב זאל זיין גוט הרחב פיך ואמלאהו, און למעשה ולא שמע עמי לקולי, ממילא, בעט ער זיך לו עמי שומע לי, איך האף אז וועטס מיר הערן, דעמאלטס כמעט אויביהם אכניע און אזוי ווייטער. כ'וויל זייער גוט מדייק זיין די רוח און ספיריט פון די קאפיטל. ס'איז א פרייליכע קאפיטל און ס'איז אויך א קאפיטל פון דין, כ'מיין אז ס'איז א גוטע גוטע התבוננות פאר ראש השנה. ס'הייסט יעדע איינער ווייסט אז די דין פון ראש השנה, אויב יעדע איינער ווייסט נישט, אזוי טראכט איך שוין, געזאגט אפאר שיעורים אויף וועגן דעם, אנדערע קאנטעקסטס. די דין פון ראש השנה איז נישט קיין חידוש, אונז זאגן די דין פון ראש השנה, ווי שטייט אין די תורה די דין פון ראש השנה? עס שטייט והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי עסטו הערן די תורה העט גוט זיין טאמער נישט העט נישט גוט זיין, פסוק פסוק מפורש אין פרשת עקב, און טאקע די פאר די פסוק שטייט עיני השם אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה פון דעם האבן חכמים געלערנט אז די דין איז פון ראש השנה, עס הייסט אז ראש השנה איז מען דן די דין פון והיה אם שמוע תשמעו. און אזוי ווייטער וואס מ'רופט די עדות התורה אדער די ברית התורה באופן הכי כללי יעדע איינער שטייט צוואנציג מאל אין בחוקותי און תוכחה און אזוי ווייטער. ס'איז אבער דא פארשידענע וועגן וויאזוי מ'קען הערן די די ברית וויאזוי מ'קען הערן די עדות דא ווי מ'זאגט טאטע שיק מיר הויזן און ס'איז אסאך ניגונים וואס מ'קען עס זינגען דווקא די ניגון וואס קאפיטל פ א זינגט אויף דעם אויף דעם ברית, איז זייער א איידעלע ניגון, זייער א פרייליכע ניגון, און הייבט זיך דאך אן הריעו לאלהי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף, דאס איז די פתיחה פון די מזמור פון ראש השנה, תקעו בחודש שופר, כי חוק לישראל הוא. און ער זאגט אזוי, און אלעס איז תלוי אין א געוויסע שמיעה, מען בעט זיך ביי דיר, איך בעט דיר, אם תשמע לי, ישראל אם תשמע לי, אם איז אזוי ווי כאילו פליז, בעט דיך אויב דו קענסט מיך אויסהערן, גיב מיך א מינוט, זאגט אבער זענען זיי ווען אונז זענען ארויס פון מצרים די גמרא דרשנט בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים אדער בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים דאס הייסט אין ראש השנה איז טאקע נגזר געווארן אז מען זאל ארויסגיין פון מצרים הגם מען איז נאר ארויס ניסן און וואס וואס הערט מען דארף דאך קענען צולייגן קאפ צו די סטארי מען דארף דאך קענען צולייגן א אויער צו וואס וואס די אייבערשטער רעדט צו דיר וואס וואס די וועלט רעדט צו דיר וואס וואס זאגט עס וואס זאגט יציאת מצרים וואס איז די מעשה פון פון כלל ישראל, וואס זאגט די מעשה פון יעדע מענטש, וואס זאגט עס? ער זאגט אזוי, בצרה קודם כל, איך האב דיך ארויסגענומען פון א צרה, איז אענך בסתר רעם, אין די, אין די הידענעס, אין די באהעלטעניש פון א רעם, ס'איז טאקע דא גרויסע רעמים פון מתן תורה, איז אבער אויך דא א סתר, איז דא א מקום נסתר אין דעם, מ'דארף גוט צוהערן, צולייגן קאפ, צולייגן די אויער. און כ' בעט דיך הער אויס, אם תשמע לי, כ'דיר זאגן אזוי, כ'זאג דיך נאר איין זאך, יא, לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחוה לאל נכר, עס הייסט לא יהיה לך, דאס גייט פארקערט, לא יהיה לך ואנכי, אנכי השם אלקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו, דאס הייסט, עסט נאר נישט גיין נאך אלהים אחרים, לא יהיה בך אל זר, דעמאלטס, דעמאלטס בין איך אנכי השם אלקיך, און דעמאלטס עסטו האבן וואס דו דארפסט, הרחב פיך ואמלאהו. אין די ברייטסטע וועג וואס מ'קען עס זאגן, יא, אין והיה אם שמוע שטייט אסאך פרטים, עסט האבן דאס, עסט האבן יענץ, ונתתי עשב בשדך, דא שטייט אסאך א ברייטערע זאך, אסאך א אפענערע זאך, עסט האבן אלעס, א בלענק טשעק, יא, אזוי ווי מען זאגט, א בלענק טשעק, הרחב פיך ואמלאהו. און דער פסוק זאגט ולא שמע עמי לקולי, ער זאגט נישט מיט א גרויסע דרך כעס, מיט א גרויסע רוגזה, און ענק שקצים, ענק הערן נישט אויס אזוי ווי ירמיה הנביא זאגט, אזוי ווי משה רבינו זאגט, אזוי ווי נביאים זאגן. ער זאגט אונז זיי האבן נישט אויסגעהערט וישראל לא אבה לי אבה לי איז די לשון רצון זי האט נישט געוואלט האט נישט אויסגעהערט נישט צוגעלייגט אויער נישט צוגעלייגט קאפ וואס איז געשען ואשלחהו בשרירות לבם און ער זאגט לו עמי הלוואי יא גמרא זאגט לו עמי שומע לי לו מי יתן והיה לבבם זה אייבערשטער זאגט בבקשה ממך, כ'בעט דיך, ס'איז א שאד ווען דו וואלסט מיר נאר אויסגעהערט, כ'בעט דיר הער מיך אויס, לו עמי שומע לי, איז גלייך משנאי כמעט אויביהם אכניע, משנאי השם יכחשו לו ויאכילהו מחלב חטה, וועסט האבן אלעס וואס דו דארפסט, לו עמי, אויב נאר דו הערסט מיך אויס, לאמיר זאגן אז ס'איז דא א תקעו בחודש שופר, א תקיעת שופר וואס מ'דארף הערן, וואס עס שרייט ארויס, ס'איז דא וועגן וויאזוי עס צו הערן, מ'קען עס הערן מיט א גרויסע כעס, דער וואס קומט צו די דין וועט זיין גוט און ווער ס'איז נישט, מיר גייען יעצט שוין אין דר'ערד אריין. און מען קען עס הערן, לשמוע קול שופר. געלייגט צו קאפ א מינוט, לו עמי שומע לי. און מען זעט קלאר אז דאס איז די וועג וויאזוי ער לייגט אראפ די דין פון ראש השנה, די פסוק על פי פשט. מען זאגט אז די חסידים האבן עפעס מוציא געווען מידי פשוטו, ער זאגט אז ראש השנה מעג מען זיך פרייען אדער מען דארף זיך פרייען. אבער מען דארף. ס'איז דער פשוט'ער פשט. ס'נישטא רעד איך פשוטו של מקרא, כ'רעד דאך נישט מער פון דעם. און יעצט לאמיר אביסל אויף דעם, דאס איז דער פשוט'ער פשט, כ'זאג עס כדי מ'זאל אביסל ארויסהאבן וואו אונז זענען דא. לאמיר אויף דעם קען מען אביסל בויען צווייטע שטאק. וואס איז דער ענין פון תקעו בחודש שופר? כ'וויל מסביר זיין וויאזוי ס'בויט זיך דער שטאק פון. מדרשי הגמרא, מדרשי חכמים, און שפעטער וועט מען פארשטיין וואס די סוד מיינט טאקע, און דאס איז די סדר אויף די זוהר. זאגט בכסה ליום בכסה ליום חגנו, די זוהר איז גורס כאילו בכסא וועט מען זעהן באלד, שטייט אין די מפרשים אז בכסה מיינט אזוי ווי די זעלבע, לויט געוויסע מפרשים מיינט עס די זעלבע זאך ווי בכסא מיט א אלף. די גמרא זאגט פארשידענע מאל, סיי אין ראש השנה, סיי מען לערנט ארויס די הלכות פון תקיעת שופר פון דא, סיי אין ביצה לערנט מען ארויס די דין פון דא, סיי אין אנדערע פלעצער לערנט מען ארויס פון דא ראש השנה יצא פון בית האסירים, אלע פארשידענע נאך זאכן, אלעמאל די מקור וויאזוי ווייסט די גמרא אז דא רעדט זיך פון ראש השנה? לכאורה שטייט תקעו בחודש שופר וואס קען זיין אין עפעס א געוויסע חודש, גיי ווייס אין וועלכע חודש, אדער אפשר מיינט עס ראש חודש, אפשר מיינט עס אינמיטן פון די חודש, נישט קלאר פשוט פשט וואס מיינט עס, די מפרשים מוטשענען זיך. וואס איז בכלל די טייטש בכסה ליום חגנו, נאך א זאך מ'מוטשעט זיך נישט קלאר וואס ס'מיינט, ס'דא א פסוק אין משלי ליום הכסא יבוא, מ'טייטשט דארט די מפרשים ליום הכסא אין א באשטימטע טאג, ליום הכסא יבוא ביתו איז די אשה זאגט דארט ער'ט אנקומען ליום הכסא ס'איז כאילו ער'ט נישט קומען יעצט, איז לערנט מען אז יום הכסא מיינט אזוי ווי א באשטימטע טאג, בכסה ליום חגנו איז די טאג וואס איז באשטימט געווארן ליום חגנו, ווייטער ווייסט מען נישט ווען ס'איז באשטימט געווארן. איז די גמרא איז מקשר די צוויי זייטן פון די פסוק, עס איז טאקע לכאורה אזוי ווי א רוב פסוקים אין תהלים זענען איינס אויפן צווייטן, דאס הייסט די ערשטע האלב איז מפרש די צווייטע האלב, הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב, ס'טייטש די זעלבע זאך, ס'איז מאכט עס אביסל שטארקער די צווייטע מאל, דאס איז די סדר פון רוב פסוקים אין תהלים און אסאך פסוקים אין תורה, אז זיי דאפלען זיך איינס אויף די צווייטע, איז די תקעו בחודש שופר איז נישט א אנדערע ענין פון בכסה ליום חגנו, ס'איז די זעלבע ענין. בחודש בלאזט מען שופר און ווען נאך בלאזט מען שופר בכסה ליום חגנו בלאזט מען שופר. האט די פסוק גמרא פארשטאנען, איך בין מסביר אזוי די גמרא עס זאל אביסל שטימען בעסער, אז די חודש איז אויך א חודש פון די חודש הייסט איז אויך א זמן פון כסה. האט די גמרא געטייטשט איזהו חג שהחודש מתכסה בו, הוי אומר זה ראש השנה, ס'הייסט אזוי, אז מען זאגט אז בחודש, בשופר, בכסה, כאילו ס'שטייט תקעו בחודש הכסה ליום חגנו, טאקע ס'הייסט מען דארף זוכן עפעס א חג, ס'איז א יום חגנו, אוודאי ס'דארף זיין א חג, נישט עפעס א וואכן טאג, נישט עפעס סתם עפעס א ראש חודש אייר צו עפעס. און ער זאגט וועלכע וועלכע חודש ספעציעל, איז די פסוק צווייטע האלב מפרש, בכסה, אין דער צוגעדעקטער חודש. וואס איז די טייטש צוגעדעקטע חודש, האט די גמרא פארשטאנען אז ס'מיינט די צייט וואס די חודש איז צוגעדעקט. וואס מיינט די חודש איז צוגעדעקט? דאס איז א וועג פון זאגן ראש חודש למעשה. סך הכל די וועג וויאזוי מ'ווייסט אז ס'איז ראש חודש תשרי ווייל ס'שטייט ליום חגנו, יום חגנו ווייסט אונז אז ס'איז א חג, שטייט דאך אין די תורה בחודש השביעי באחד לחודש מאכסטו א חג. דאס ווייסט אונז אז ס'איז א חג, אבער בעצם בכסה לכאורה לויט די גמרא איז פשוט טייטש ראש חודש, און ס'קען טאקע זיין אז דאס איז אויך די באשטימטע טאג אזוי ווי רשי טייטשט, הייסט ראש חודש איז א באשטימטע טאג, ס'קומט יעדע חודש אז מ'וויל קובע זיין עפעס זאגט מען אויף ראש חודש, קען זיין על דרך אפשר, אבער על כל פנים די צוגעדעקטע חג דאס איז ראש השנה, און וואס איז די פשט אז ראש חודש איז א זמן וואס די לבנה איז צוגעדעקט, ס'הייסט אז ראש חודש איז ווען ס'מתחדש די לבנה, אבער באופן טאקע אביסל אינטערעסאנט ווייל וואס דארף טרעפן די טאג וואס די חודש הייבט זיך אן, און יעדער איינער פארשטייט אינמיטן חודש דעמאלטס איז די לבנה מגולה, דעמאלטס איז די לבנה אפן, דעמאלטס קען מען קלאר זען די לבנה, דאס איז אלע מועדים, טאקע די עיקר מועדים מאכט מען אין די זמן מילוי הלבנה, אבער עס איז דא איין חג וואס איז בעצם תחילת החודש יא, מען דארף טראכטן וועגן שבועות, על כל פנים, שבועות איז אויך נישט ממש אנהייב חודש, שוין אביסל אינמיטן פון די חודש, און אויב מען רעכנט זיבן טעג קומט עס אויס ממש אינמיטן חודש, על כל פנים. ס'דא נאר איין חג אין די תורה, ס'דא יום כיפור, אמת'דיג דארף מען טראכטן וועגן אויכעט, אבער באלד וועט מען זען די זוהר ווי די זוהר פארשטייט עס, און מ'וועט אנקומען, אפשר נישט היינט. ס'דא נאר איין חג אין די תורה וואס איז בזמן כיסוי החודש, אין אנדערע ווערטער חודש מיינט לבנה, כיסוי הירח, אין אנדערע ווערטער ווען די לבנה איז נאך קליין מ'קען עס נאכנישט זען, און דאס איז ראש השנה, ממילא פארשטייט די גמרא אז דעמאלטס דארף מען בלאזן שופר, דעמאלטס דארף זיין מיט א שופר, דעמאלטס זיין חק לישראל און אזוי ווייטער. דער זוהר ווייסט יעדער איינער פארשטייט אויכעט געבויט אויף משלים און מליצות פון חז"ל אז לבנה איז אלעמאל א רמז אויף ספירת המלכות. די חודש מתכסה איז א אנדערע וועג פון זאגן אז די לבנה, דאס הייסט די ספירת המלכות, די שכינה הקדושה, איז מכוסה, ס'שיינט נישט. פארוואס שיינט נישט די לבנה? זאגט די זוהר אויף אזא אופן, אז בפשט, די ערשטע מאל ס'זאגט ער, זאגט ער, ווייל דער סטרא אחרא האט צוגעדעקט די לבנה, אזוי ווי כאילו אזוי ווי די אלטע משל אז לבנה וואו גייט די לבנה עס קומט עפעס א דרעגען און און איז בולע די לבנה כאילו ווערט צוגעדעקט די לבנה עפעס א וואלקן האט צוגעדעקט די לבנה עפעס א אין אנדערע פלעצער רופט עס זוהר א וואלקן עפעס א סטרא אחרא די שטן די שטן איז מקטרג די שכינה צוגעדעקט די שכינה וועגן דעם איז דא א כיסוי. קען עס רופן אזויווי א הסתר פנים, קען עס רופן א צוגעדעקטקייט. פארוואס האט זיך עס פארוואס איז יעצט מען דארף שטארק מעיין זיין און מען וועט באלד זעהן וואס וואס איז גורם צו וואס וואס איז די שורש פון אלע זאכן ווייל לעולם וויסן די שורש אז מען קענען פארשטיין וואס די שופר דאס איז באמת די שופר די ידיעה פון די שופר די יודעי תרועה וואס ער ווייסט פארוואס די אלע זאכן זענען קען מען פארשטיין וויאזוי זיך אן עצה צו געבן מיט דעם, אבער על כל פנים די מציאות פון די חודש פון בכסה ליום חגינו פון די חודש מתכסה בו איז עס ווערט נתעורר א גרויסער דין, די גרויסע דין איז מעורר איז מעורר די סטרא אחרא די שטן, ס'דעקט צו די שכינה, ס'דעקט צו די מדת המלכות, ממילא איז די גאנצע וועלט בדין, עס קומט א כרוז און זאגט מ'זאל צודעקן בכסה, מ'זאל צודעקן א כסא. א בענקל כסא דין, מלך יושב על כסא דין, ווייל יעצט איז די זמן הדין. איז עד כאן עברי טייטש פון תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו לפי וואס יעדער איינער האט פארשטאנען וואס זוהר כאילו ער זאגט עס דא אבער עס זעט אויס ער האט פארשטאנען אז דאס ווייסט מען שוין עס שטייט אין אנדערע פלעצער אין זוהר עס איז מער ווייניגער ווער ס'ווייסט אביסל די סמלים ווער ס'ווייסט די קאודס פון קבלה ווייסט אז דאס איז וואס ס'מיינט די גמרא ס'איז נישט אזא גרויס ס'נישט קיין גרויסע חידושים ס'קען צאמשטעלן ס'דא א קטרוג פון די שטן יעדע איינער ווייסט מ'דארף די שופר לערבב את השטן מ'דארף חודש מתכסה בו מיינט א שכינה ס'איז דברים פשוטים דעמאלטס טאקע איז א דין אלץ איז פשוט יא ס'איז רעכט רעלעטיוולי פשוט. יעצט די סבא דא דא קומט אן די גרויסע חידוש וואס איך וויל פאוקעסן אויף, איך האב נישט אפשר נישט וואלט מען געדארפט מסביר זיין וויאזוי מען פארשטייט עס בפשטות, אבער מ'וועט פארשטיין וויאזוי מען פארשטייט עס ביותר עומק וויאזוי מען האט עס דא מסביר געווען אין די מא. סבא האט געזאגט אזוי וואס דא איז דא א סוד, רזא הכא ואתנהירנא במדברא, דא איז דא א סוד, און די סוד איז טאקע באלויכטן געווארן אין די מדבר, דאס הייסט, איך מיין וואס ער מיינט דא צו זאגן איז אז די סוד דארף מען די מדבר פאר, דאס איז די סוד פון די מדבר וואס באלייכט אונז די גאנצע סוד פון די גאנצע סיפור וואס מען פארציילט דא. און די אמת ער זאגט אזוי, מען דארף דאך פארשטיין וואס גייט דא פאר, פארוואס איז געשען אז היינט, וואס איז געשען אז ראש חודש תשרי איז עס מתעורר די תקעו בחודש שופר איז מתעורר די בכסה די בכסה בכסה ליום חגנו בכסה המתכסה. יא, בכסה לשון כיסוי, בכסה לשון כסא דין. ווי קומט עס פון? פארוואס? פארוואס? פארוואס? כ'פארשטיי נישט פארוואס. איינע פון די זייער שווערע זאכן צו פארשטיין פארוואס. ס'שטייט נישט. כ'מיין אז אין דעם אויך דא א פשוט'ע פשט אבער מיר זענען יעצט נישט דא פאר די פשוט'ע פשט. די עולם ווייסט זיכער נישט. יא, ראש השנה איז א דין. פארוואס? פארוואס נישט ראש חודש כסלו? פארוואס נישט ראש חודש שבט? פארוואס נישט ראש חודש ניסן? וואס איז די, יעצט ווען מען ווייסט נישט פארוואס, פארוואס בכלל, פארוואס בכלל הייסט, מ'קען מ'קען פארשטיין די ענין פון דין באופן כללי שכר ועונש, אבער פארוואס איז עס היינט, עס הייסט מ'פארשטייט נישט באמת בכלל וואס גייט דא פאר, מען פרעגט אמאל טעמי המצוות, איך וויל דאס קלאר מאכן, מען פרעגט אמאל טעמי המצוות אדער טעם, מען פרעגט פארוואס, כך גזרה חכמתו, כ'ווייס נישט, כ'האב נישט געזאגט אז מען זאל עס נישט טון אבער כ'ווייס נישט די טעם. אבער ווען דו ווייסט נישט די פשוט'סטע יסודות'דיגע זאך, אויב דיין יונגל קומט אהיים און ער זאגט דיך מען האט געלערנט, דער רבי האט געלערנט אז די אייבערשטער נעמט א וואגשאל אויף ראש השנה, פרעגט אים פארוואס היינט? פארוואס נישט נעכטן? פארוואס נישט יעדן טאג? מען קען זאגן א תירוץ. און אויב דו ווייסט נישט די תירוץ, פארשטייסט נישט די גאנצע ענין פון ראש השנה, דו פארשטייסט אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז זאגן אסאך מאל, ווער ס'ווייסט די טעם פון א זאך ער שטייט ביי די שורש, מ'קען עס ממש אנקוקן אזוי ווי א פיראמיד אזוי ווי א פיקטשער, די טעם דאס איז די קאוז, יא, דאס איז די סיבה פון די זאך.

אויב ס'איז נאר דאס איז בסדר, אבער אלע אמת'דיגע זאכן, אלע אינטערעסאנטע זאכן, האבן דאך א טעם, מ'האט דאך א קאפ וויי פארוואס, ווייל עפעס איז נישט, עפעס איז צובראכן אין זיין מח, ער האט עפעס א מחלה, און בפנימיות, ער האט עפעס א פראבלעם, קען דאך נישט, דארף דאך זיין א טיפערע דאקטער, דארף דאך זיין א יודע סוד, דארף דאך זיין איינער וואס ווייסט די סיבה פארוואס ער האט געמאכט די קאפ וויי, און די ריכטיגע רפואה וועט נאר זיין, אויב מען קען סאלוון די קאפ, די סיבה וואס האט געמאכט די קאפ וויי ווייל פון דעם מוטשעט מען זיך זייער שטארק דאקטעריי יעדע איינעם, אמאל איז נאר מען ווייסט נישט פונקטליך פון וואס עס קומט, שוין, קען מען זיך אן עצה געבן די סימפטאם נישט געפערליך יא עס איז דא אזא מין מציאות אויך יעדע זאך האט דאך א סיבה יא עס איז נישט קיינער באקומט נישט קיין קאפ וויי פאר גארנישט אבער אמאל ער ווייסט נישט וואס זאל איך טון אז איך ווייס נישט מוז מען זיך פארן מיט די קאפ וויי האפענטליך איז נישט דא עפעס ערגער און שטעקט נישט גארנישט ערגער אונטער פון דעם אבער בעצם וואלט איך זיכער בעסער געווען צו וויסן די סיבה דאס איז דאך די די ידיעה אין א סוד וואס איז נישט נאר סתם צו וויסן, איך וויל נאר קלאר מאכן ווען מען זאגט מ'מוז וויסן א סוד מיינט עס נישט סתם צו וויסן, כ'בין נייגעריג, כ'בין זייער נייגעריג צו וויסן פארוואס, פון ווי קומט עס, כ'וויל וויסן פון ווי קומט עס, ווער האט עס אנגעהויבן, אלע מיני וועגן פון פרעגן די שורש פון די זאך, אבער די אמת'דיגע, וואס מ'זאגט דרך עבודה, די עבודה פון וויסן דאס טעם פון די זאך, ווייל דעמאלטס קען מען זיך אן עצה געבן מיט דעם, קען מען פארשטיין פארוואס ס'איז, קען מען וויסן וואס מען דארף טון באמת, נישט נאר לייגן אויף א קאפ וויי א בענד-עיד, יא. שוין, תשובה טון, אפשר תשובה טון קען אויך זיין אמאל א געוויסע בענד-עיד, מ'קען טרעפן, טראכטן וועגן מדריגות פון תשובה, תשובה עילאה, תשובה תתאה, דער תניא זאגט, תשובה תתאה, מען נעמט קער פון די קאפ וויי, פון די סימפטאם, ער לערנט נישט גענוג, ער גייט לערנען מער, פארוואס לערנט ער נישט גענוג? וואס איז די טעם? פארוואס ער האט צרות, ער איז מפשפש במעשיו, אבער וואס איז טאקע די טעם פון די צרה? מ'דארף דאך וויסן די שורש הדבר. און אויב מ'רעדט פון ראש השנה, דאס הייסט די זאך וואס איז די מעורר, ס'איז ראש השנה, תקעו בחודש שופר, ס'איז געקומען ראש חודש תשרי, דארף מען דאך וויסן פארוואס ראש חודש תשרי, כ'מיין אז נישט פעלט דיך א פלעין, די מאוסט בעיסיק ידיעה פון די גאנצע זאך, ווייסט דאך נישט וואס דו דארפסט טון, וועסט דאך דילן מיט די סימפטעמס, און וועסט נישט זיין קיין יודע סוד וואס ווייסט די טעמי הדבר, דאס איז די זאך פארוואס מ'דארף גיין אין א מדבר, דאס איז דאך די הליכה למדבר. זיי האבן גערעדט נישט גענוג אפן אבער איך זאג עס יעצט מען גייט שפעטער זען וועגן בינה דאס הייסט עולם הבינה עולם השביעי לאמיר שוין זען מ'עט אפשר מ'עט זאגן דאס נאכדעם האט דער סבא געזאגט אזוי אלו אזוי כל רזין אלע סודות אלע קדושות אלעס זענען תלוי אין א זאך וואס הייסט שביעי דער שביעי הייסט, נאך א נאמען פאר דעם הייסט עולם הבא. פון עולם הבא קומט, פון אים לייכט אלע אלע אורות, אלע קדושות, אלע ברכות, פארשידענע לשונות פון דער זוהר. דאס איז דער שורש פון אלעס. און עס קומט א צייט וואס ער וויל מחדש זיין זיינע שפע, וויל מחדש זיין זיין ברכה, און דעמאלטס איז נתעורר דער דין פאר א געוויסע סיבה וואס מען וועט שוין מסביר זיין. לאמיר נאר קודם פארשטיין וואס ער זאגט.

און אויך תשרי האט צו טון מיט דאס וואס איז די חודש השביעי, מען טראכט נישט פון דעם גענוג, אבער עס איז קלאר אזוי. יעצט מען דארף וויסן וואס מיינט שביעי, אויך אין זוהר, אויך אין ערכי הקבלה איז דא פארשידענע אנדערע בחינות, פארשידענע אנדערע מדריגות וואס מען קען רופן שביעי, שביעי איז דאך נאר א נומבער, די זיבעטע, שאלה איז פון וואו מען ציילט די נומבערס, אז עס איז אלעמאל נאר א רמז, און אזעלכע רמזים דארף מען דאך וויסן וואס איז די נרמז, וואס מיינט מען טאקע. און ס'איז קלאר ווער ס'לערנט דא די זוהר און ס'איז זיכער דא אין דעם נאך א טיפערע עומק וואס מ'וועט אנקומען. ס'איז דא צוויי מדריגות בעיקר וואס מ'קען רופן די שביעי, שביעי, אסאך מאל רופט מען די ספירת המלכות, שבת, זונטאג חסד און אזוי ווייטער ביז שבת איז ספירת המלכות. ס'איז אבער אויך דא א שבת עליון, אזוי רופט עס אסאך מאל שבת הגדול, הייסט די וועג וואס מען קוקט עס אן אין די סדר השבוע איז כאילו ס'איז דא א שבת, אסאך מאל שבת איז נאך די וואך, כאילו אונטער די וואך, זונטאג איז בעצם העכער פון שבת אין די סדר, יא זונטאג הייסט חסד, מאנטאג דינסטאג ביז שבת, אבער ס'איז דא נאך א מובן פון שבת וואס שבת איז פאר די גאנצע וואך, יא שבת, און פון שבת קומט זונטאג מאנטאג דינסטאג. און דאס הייסט שבת העליון, די העכערע שבת אדער די העכערע שביעי. כאילו מען קען אנקוקן די סייקל איז בעצם זעקס, די שאלה איז צו מען רעדט פון די סיום פון די סייקל מלמטה אדער די סיום פון די סייקל למעלה. די גרויסע חילוק פון דעם. איז אויב דאס איז א די ענד פון אלעס אדער די אנהייב פון אלעס יא? זייער א ריזיגע חילוק. אויב מען קוקט אן שבת זאל זיין די סוף פון די וואך, די שביעי איז די מקבל פון אלעס, אדער בעצם די שביעי איז די שורש פון אלעס. מען קען עס רופן שמיני, מען קען עס רופן אנדערע נומבערס איז נישט מעכב דא, אויב מען ציילט אויב מען טיילן ציילן אויך די מקבל פון אלעס קומט אויס דאס איז די אכטער, די נומבערס איז נישט מעכב מען קען עס רופן אזוי אז די ווארט איז עיקר מען זאל פארשטיין וואס די נאמבער מיינט, נאר א מושג, די נאמבער איז דאך נישט נאר א נאמבער. עס לערנט אונז די זוהר דא אז שביעי פון חודש תשרי איז אוודאי שביעי העליון, עס איז נישט קיין שביעי התחתון. עס איז די שביעי העליון, און באמת עס קומט אויס פון די המשך אזוי, עס קען, מען קען עס ליינען אזוי. דאס איז אליינס די אימעדזש פון די אלע זעקס חדשים וואס הייבן זיך אן פון ניסן, ניסן הייסט מלכות, גייט אייר יסוד. אנדערע מאל זאגט מען אנדערש, אבער דאס איז א סדר וואס מ'קען טראכטן, אזוי ווייטער ביז אלול וועט זיין חסד, און נאכדעם אין תשרי קומט מען צוריק, צוריק ארויף צו די בינה וואס הייסט די עולם השביעי, מ'רופט עס עולם הבא, עלמא דאתי, די זוהר טייטשט אלעמאל זייער א וויכטיגע טייטש, עלמא דאתי הייסט נישט די וועלט וואס וועט קומען, גייט אמאל זיין בעתיד אין זמן, ס'מיינט די וועלט וואס קומט, עולם הבא וואס קומט, דאתי וואס ס'קומט יעצט, אנדערע ווערטער וואס מ'קומט באקומט יעצט, נישט די וועלט, נאך א וועג פון דאס זאגן, ס'נישט די שביעי יום שכולו שבת וואס איז נאך די וועלט, ס'איז אויך די יום שביעי שכולו שבת וואס איז פאר די וועלט. אנדערע ווערטער פון ווי קומט די וועלט, פון ווי קומט זונטאג, זונטאג קומט פון שבת פארדעם, נישט אז זונטאג און אלעס ברענגט צו שבת, נאר אז אלעס קומט פון שבת. און די זעלבע זאך איז די אמת'דיגע יחס פון עולם הזה און עולם הבא, דאס דארף מען דאך פארשטיין וואס הייסט עולם הבא, עולם הבא הייסט די מושג, די מדריגה עליונה, די עולמות העליונים, וואס פון דארט איז קומט אראפ די שפע, קומט אראפ די אור, קומט אראפ די ברכה, קומט אראפ די קדושה, קומט אראפ בעצם אלעס פון העכערע וועלט, און ס'גייט אראפ צו די נידעריגע וועלט. אנדערע ווערטער, די זוהר גלייבט דאך אין א סדר השתלשלות, אלעס הייבט זיך אן פון אין סוף פון גאט, צוביסלעך די פארשידענע מדריגות וואס ס'גייט אדורך אין די סדר המדריגות, יעדע מדריגה איז איינס נידריגער פונעם צווייטן, כלומר מער רוחניות'דיג, מער מופשט, ווי קלענער באקומט מען אן ביז עולם הזה, און אין אנדערע ווערטער, וואס מיינט עולם הבא זאגט מען אסאך מאל, מ'גייט די וועלט איז א וועלט אזוי ווי עס איז, א חומריות'דיגע וועלט, עולם הבא איז די עולם השכל, עולם וואס מ'פארשטייט דארט די וועלט פון. מ'וועט שטארבן, מ'וועט ארויסגיין פון די גוף, וועט מען אנקומען צו די עולם הבא. לויט ווי דער זוהר פארשטייט, עולם הבא איז נישט אבער אין די סוף פון די וועלט, עולם הבא איז אויך פון וואו די וועלט איז געקומען, די וועלט איז באשאפן געווארן מתוך העולם הבא, און אוודאי עס איז אראפגעגאנגען, ממילא וואס דארף מען טון? מ'דארף תשובה טון, יא? מ'דארף צוריק גיין צו וואו מ'איז געקומען פון, מ'דארף נישט גיין צו א נייע פלאץ, נישט אז די נשמה ווערט באשאפן ערגעץ איך ווייס וואו, עס גייט צו עולם הזה, נאכדעם דארף עס גיין צו עולם הבא. די נשמה און אלעס אנדערש קומט פון עולם הבא, אדער מיר זיך אליינס קומט פון עולם הבא, הבא, וואס עס קומט כסדר, און צו דארט גייט עס אויך צוריק. מ'וועט באלד טראכטן וועגן צוריק גיין, אבער פארשטייט אז פון דארט קומט עס. סאו ס'קומט אויס אז ס'איז מער אזוי ווי א סירקולער מהלך, די עולם פארשטייט בפשטות אז א מענטש לעבט עולם הזה נאכדעם גייט ער צו עולם הבא, אדער די וועלט איז קודם איז דא עולם הזה נאכדעם איז דא עולם הבא, ס'איז נישט קיין קודם איז עולם הזה נאר פארקערט, קודם איז געווען עולם הבא און פון עולם הבא איז געווארן עולם הזה, און די עולם הזה איז תלוי אין עולם הבא, דאס איז דאך די שאלה, יעצט נאך א זאך וואס מ'דארף פארשטיין, די קיין שום זאך, אויב א זאך, מ'זאגט אז א זאך קומט פון עפעס, ברוחניות במושגים נישט אין גשמיות זאגן א זאך קומט פון ערגעץ למשל נאר א משל האסט דא א טאטע און א זון דא דעם צוויי מובנים און ס'קען זיין ביי א פיזישע טאטע און זון ביי א מאמע איז דאך אויך די צוויי מובנים ס'הייסט דא א מובן וואס די זון איז געקומען פון די טאטע אדער פון די מאמע כבינה יא א זון קומט פון א טאטע און א מאמע אז ער קומט פון די מאמע יא איז ער יעצט ביי די מאמע ניין יא ער איז שוין נישט קיין תינוק הצריך לאמו ער איז שוין אינדעפענדענט ער גייט אליינס ער איז נישט יעצט אין די מאמע ער איז נישט יעצט פון די מאמע איז געקומען, היסטאריש, אין זמן, ווי איז ער געבוירן געווארן, פון זיין מאמע. דאס איז, מ'רופט דאס די גשמיות'דיגע פירוש, און דער אריז"ל האט, עס איז דא ווערטער אויף דעם. דאס הייסט, ווי ס'זעט אויס, לפחות לנראה בעולם הנגלה, לפי הנראה לעיניים, אז אין, ווען ער לעבט, איז ער נישט פון זיין מאמע, ער איז פון זיך, ער קומט פון זיין מאמע, היסטאריש, אמאל געווען, אדער אמאל גיין צו איר וויזיטן, אדער כ'ווייס וואס. צוריק גיין א געוויסע וועג, ערום יצא מבטן אמו וערום ישוב, אבער ער קומט נישט, ער איז נישט דארט א גאנצע צייט, נישט כסדר, נישט אלעס ווען מען זאגט אז ער, כאילו ווען מען זאגט ער איז געקומען פון די עולם הבא קומט פון דעם אם, ער קומט נישט כסדר, ער קומט איינמאל איז ער געקומען און פון דארט איז ער מתרחק והולך. דאס איז די גשמיות'דיגע זין. ס'איז אבער דא א מער טיפע זין פון יעדע קומען, נישט נאר פון א מאמע, פון עני זאך. די בעל שם טוב רופט עס כידוע כח הפועל בנפעל, יא? וואס מיינט דאס? אז אין הכי נמי אז דו רעדסט פון ווי אזוי ער זעהט אויס, ער זעהט נישט ער הענגט מער נישט פון זיין מאמע'ס אומביליקעל קאורד, יא ער דארף שוין נישט, אבער מען פרעגט פארוואס עקזיסטירט ער, יא? מיט אנדערע ווערטער מען רעדט עצם מציאות פון די מענטש, נישט מען רעדט ווי אזוי ער זעהט אויס אדער ווי אזוי ער איז, זיין עצם מציאות. איז פון זיין מאמע, יא זיין דזשינס, זיין ערשטע שטיקל סעל וואס איז געזיין, איז ליטערלי די סעל פון זיין מאמע וואס האט זיך מכפיל געווען אזוי ווייטער, ס'קומט פון דארט. אז אויב מ'רעדט אויף די עצם מציאות, עצם מציאות איז אלעמאל תלוי אין די מאמע, ס'איז אלעמאל מקבל דארט פון די מאמע, נישט נישט איינמאל געקומען פון די מאמע און ער איז נפרד, אז ס'איז כסדר אזוי.

אז אויב מען פרעגט וויאזוי די וועלט איז יעצט און זעהט אויס די וועלט זעהט מען זעהט נישט אז די וועלט זאל זיין סטאק אויף גאט אדער עפעס אזוי אבער אויב מען טראכט מען נאר מיט בינה און מחשבה אויב מען טראכט אדער מען טראכט מער רוחניות'דיג מער מופשט פרעגסט אבער די עצם מציאות ניבול די מופשט'דיגע מציאות ניבול ווי אזוי עקזיסטירט די וועלט וועלט האט א סיבה פאר עקזיסטירן נישט נאר א סיבה פאר זיין עקזיסטירן אין א געוויסע וועג אדער אין א געוויסע צייט און אזוי ווייטער פארוואס עקזיסטירט ער אליינס זיין עקזיסטענץ איז איז ווייל גאט לאזט עס עקזיסטירן הייסט עס עקזיסטירן מאכט עס עקזיסטירן.

אבער כאילו וואס מ'זאגט אז ס'איז יעדע מינוט, א פשוטער וועג פון כאפן וואס מ'מיינט אויף יעצט, און די זעלבע זאך אין א געוויסע זין, א רוחניות'דיגע זין איז יעדע זאך, א מענטש קומט פון זיין מאמע איז אויך אזוי. זיין כח, די סיבה פארוואס ער עקזיסטירט, איז זיין מאמע, אין אנדערע ווערטער אויב מ'טראכט פון די סיבה פון זיין מציאות, נישט פון די סיבה פון וויאזוי ער איז, איז ער זיין מאמע כסדר. אדער די זעלבע זאך, כ'וויל נאר אז מ'זאל קלאר דאס האבן, מ'רעדט אמאל זאכן ברוחניות, יא, אין אסאך חסידישע ספרים שטייט אז א מענטש האט א רבי, א צדיק, א רבי, א חכם, אלעס, אלע מדריגות רוחניות וואס ער האט, אלע תורה, אלע תפילה, אלעס ער האט, איז אלעמאל דורך די צינור רופן זיי עס, דורך די וועג פון זיין רבי, יא וואס מיינט דאס? וואס טייטשן א פאלשע וועג? א מענטש מיינט דאס מיינט אז רבי און א ליטוואק פארשטייט זיך, רבי איז א פשוטע זאך, ער לערנט דיך אויס, ער געבט דיך אינפארמעישן וואס האסט נישט געהאט, ער געבט דיך מוסר וואס האסט נישט געהאט אליינס, אזוי ווייטער, און נאכדעם גייסטו אהיים, ער געבט ער טוט דיך אליינס, ניין, קומט א חסיד זאגט אה דאס איז א ליטווישע פשט.

אמת, אויב דו פארשטייסט די נשמה בדרך נכון, אויב דו פארשטייסט עס בדרך גשמית, דו קוקסט וואס דו קוקסט, אוודאי דו האסט געלערנט עפעס, יעצט איז עס דיין תורה, יעצט האסטו עס, יעצט האסטו דיין יראת שמים, דיין עבודה וואס עס זאל נאר זיין. אבער בעולם הרוחני איז נאכנישט דא קיין זמן, עולם הרוחני איז נישט. מ'רעדט דא פון די סיבה, פון די סיבה פון די תורה וואס דו האסט, פארוואס עקזיסטירט דאס בכלל ביי דיך, אויב א רבי איז א ריכטיגע רבי וואס ער ברענגט א תורה וואס האט אין דעם א בחינה פון יש מאין, יא, נישט יעדער רבי פאר דעם, אוודאי יעדע איינער פארשטייט נישט יעדע רבי איז באמת אויף אזא מדריגה, דיין כיתה א' רבי, ברוחני רוחניות איז נישט אזא מדריגה, אבער באמת, ער האט נישט פארקויפט גארנישט וואס איז יש מאין, יא, די אלף בית ווי ער האט דיך פארקויפט, איז נישט פון אים, ס'איז פון משה רבינו, פון אדם הראשון, איך ווייס פון ווען ס'איז אלף בית. ס'איז נישט באמת זיינס, אויב איז דא א רבי וואס האט א געוויסע בחינה פון יש מאין, דאס הייסט ער קען מחדש זיין א מענטש, ער קען אים מאכן וואס ער איז, נישט נאר ווי אזוי ער איז, דעמאלטס איז באמת דאס נישט קיין זאך וואס איז תלוי בזמן, באמת יעדע מאל וואס איך דאווען איז די כח פון די רבי, די כח פון וועם איך האב עס געלערנט איז עס דארט, איז עס דארט, מען דארף נישט זאגן הריני מקשר, אויב מען דארף זאגן הריני מקשר, כ'ווייס נישט, איך זיך נישט דאס, אבער ס'איז די אמת איז אזוי. און די אמת און די וואס מיינט די נשמה פון די רבי וואס מיינט די כח הכי מופשט פון אים איז כסדר דא עס איז יעקב אבינו לא מת עס איז נישט קיין זאך וואס קען שטארבן עס איז נישט קיין זאך ווי לאנג די תלמיד לעבט ווי לאנג אין אנדערע ווערטער אזוי ווי איך האב אראפגעלייגט א זאך ערגעץ יא און איך גיי אוועק איך בין טאקע נישט דארט אבער פארוואס איז עס דארט? ווייל איך האב עס דארט אראפגעלייגט, אויב דו קוקסט מיט גשמיות'דיגע אויגן זעסטו עס איז דארט ווייל די טיש האלט עס ארויף, אבער אז דו קוקסט מיט רוחניות'דיגע אויגן דאס הייסט פארשטייסט יא אמת פארוואס איז דארט די טיש האלט עס אויף ווייל די טיש האט א תכונה פון ארויפהאלטן זאכן, אבער פארוואס איז דאס דא און נישט ערגעץ אנדערש ווייל איינער האט עס געלייגט, איז דאס לייגעכץ וואס יענער האט עס געלייגט אמת דאס דארף נישט קיין דארף נישט כסדר מחדש זיין אבער עס איז אלעמאל אמת עס איז אלעמאל די כח פון יענער וואס האט עס געלייגט דארט. אזוי איז מיט א רבי'ן מיט א תלמיד, אזוי איז מיט גאט און די וועלט, און אזוי איז מיט וועלכע מדריגה אונז רעדן, מען קען רעדן דירעקט פון גאט און די וועלט, אבער גרינגער איז צו רעדן פון די עולם הבינה וואס איז די מקור פון, דאס איז אויך גאט, אבער די לעצטע מקור פון ווי עס קומט זאכן אין די וועלט, ווי אונז רופן תפארת אדער אונז רופן די זעקס טעג. עס איז נישט איינמאל געשען, עס איז נישט איינמאל גייט עס זיין, עס איז כסדר. יעצט פון דעי כסדר, אזוי ווי אונז זאגן אז כסדר איז נאך א וועג פון זאגן יעדן טאג אדער יעדע מינוט אדער יעדע רגע פון פריש, איז דאס וואס בעצם מען דארף פארשטיין דא, אז דאס איז יעדע רגע פון פריש. און ווען מען זאגט, אויב מען יעצט יעדע זאך האט דאך א משל גשמי האט דאך א לבוש גשמי, און די לבוש גשמי פון דעם איז די סדר הזמן, אזוי ווי ס'איז דא יעדן יעדע וואך באופן פרטי, באופן מער רחב איז דא אין די גאנצע יאר איז דא זעקס חדשים און די זיבעטע חודש. די זיבעטע חודש, דאס הייסט ס'ווייזט אויף די זיבעטע מידה, די זיבעטע מידה מלמטה למעלה, יא די זיבעטע מידה וואס הייסט די שביעי העליון די בינה, וואס בעצם די אלע זעקס חדשים זענען געקומען פון דא. אין אנדערע ווערטער ווען מען קומט אן דא מיינט עס צו זאגן מען קומט אן צו די זמן החידוש, אויב מען זאגט החודש הזה לכם אדער סארי תקעו בחודש שופר יא, און ראש השנה איז זמן חידוש העולם, און חידוש העולם מיינט נישט. דווקא אז דעמאלטס אלע פשטים און רמזים און סטאריס וואס איז געווען אין דעם, וואס מען מיינט אליבא דאמת איז אז די וועלט אזוי ווי זי איז, קומט כסדר פון ערגעץ, ס'קומט פון כסדר, ראש השנה קומט כסדר, יא? נאר די זמן פון ווען ס'איז מתלבש איז בפועל ממש איז אין די זיבעטע חודש וואס איז ראש השנה, דעמאלטס איז מתלבש די בחינה וואס הייסט חודש השביעי, און חודש השביעי ברענגט אלעס. וועגן דעם ווען מען זאגט למשל אלעס וואס געשעט א גאנץ יאר איז נגזר ראש השנה, אדער ס'איז דאך דער ערשטע מובן וואס די גמרא זאגט כי חוק לישראל הוא חוק לישנא דמזוני, יא, מזונות מיינט נישט דווקא מיינט נישט דווקא ברויט, ס'מיינט לפרנס, למשל מען זאגט מפרנס זיין עפעס, א מענטש דארף מפרנס זיין זיין ווייב, מיינט עס נישט דווקא ער דארף געבן צו עסן, לויט די שולחן ערוך, ס'מיינט אלעס וואס זי דארף, אלע סארט שפע, אלע סארט, ס'קען זיין אויך א מער נישה'דיגע ווארט, אלע סארט פרנסה, אלע סארט מציאות, אלע סארט שפע וואס ס'קען זיין. איז פון ראש השנה, עס איז אלעמאל פון ראש השנה. און דאס איז איך גיי מען דארף גיין ווייטער פון דעם וויאזוי עס קומט אן צו וואס איז יא דא א דין איך גיי נישט קענען היינט האופפולי די נעקסטע מאל און איך דארף דאך האבן א שיעור אויך ענדיגן אמאל אבער דאס איז די זייער וויכטיג צו פארשטיין וועגן דעם דאס איז די שורש אבער דאס איז די עיקר שורש די עיקר ס פיקטשערס הכי שרשי פון וואס אונז רעדן תקעו בחודש שופר וואס ווערט מתחדש די עולם באלד מיר זעהן פארוואס דאס איז גורם ב ק אז ס'זאל זיין א כיסא א כיסוי אויף די מלכות על כל פנים באופן הכי פשוט דא וואס הייסט דאס איז נישט קיין זמן פון די מלכות די מלכות איז נאכדעם וואס ס'שוין דא א וועלט און מ'קוקט אויף עס מ'זעהט אז ס'ווייזט כבוד השם אדער מ'זעהט וואס איז ארויסגעקומען פון אים דאס איז די מקבל די לעצטע מקבל אבער ראש השנה איז עומד ס'איז די נקודת ההתחלה ס'נישט די נקודת הסוף. נקודת המלכות, און התחלה איז כמעט א סתירה מיט סוף, דאס הייסט יעצט איז נישט דא גארנישט, מלכות איז שוין דא אלעס סעט, שוין דא א דין, ס'שוין דא מ'ווייסט שוין וואס גייט זיין די גזר דין, ס'איז שוין ארויסגעקומען א מסקנא, דא רעדט מען פון די הוה אמינא שבהוה אמינא. דאס איז א פשוטע טייטש פון די חודש אבער ס'איז דא נאך טיפער פשט אין די זוהר אין בהמשך. און וועגן דעם איז דאס א זמן פאר א זייער א דערהויבענע זמן. דאס איז דער חודש השביעי וואס איז די סיבה פון אלעס איז ווייל חודש השביעי ווייזט אויף די עולם הבינה עס ווייזט אויף א גאר א דערהויבענע זמן וואס די שורש פון אלע זאכן די שורש פון אלע זמנים די כח פון אלע זמנים די מאמע פון אלע צייטן איז די זיבעטע חודש איז די זיבעטע די עולם השביעי העליון. דאס איז דאס איז די סיבה פארוואס ווען מען קומט צו חודש השביעי הייבט מען אן צו זען ווי אזוי אלעס קומט פון דארט, נאכדעם וועט מען זען פארוואס פון דעם קומט ארויס אויך א דין וואס מען דארף טון מיט די שופרות ממתיק צו זיין וואס ס'מיינט פונקטליך, אבער דאס איז די זייער וויכטיגע יסוד, די ערשטע יסוד פון דער ענין.